האלט מען היינט דף וואו עמוד בית. זאגט די הייליגע גמרא. אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, האט רבין בר רב אדא נאכגעזאגט פון רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת, אונז האבן נעכטן געזען אז ס'דא א מורא'דיגע מעלה פון דאווענען אין א בית מדרש, די גמרא זאגט לשמוע אל הרינה ואל התפילה אז די תפילות ווערן מער נתקבל, אין א בית הכנסת און די גמרא זאגט אויך אז די שכינה איז מצוי בבית הכנסת סאו אונז האמיר דא א איד וואס ער איז מקפיד יעדן טאג צו אז זיין תפילה זאל האבן די מעלה אז ער דאווענט אין א בית הכנסת ולא בא יום אחד און איין טאג איז ער נישט געקומען איז הקדוש ברוך הוא משאיל בו פרעגט פרעגט זיך דער אייבערשטער נאך, שנאמר מי בכם ירא ה', ווער איז דער ירא שמים שומע בקול עבדו, געווענליך קומט ער הערן דעם בעל תפילה דאווענען, אשר הלך חשכים, היינט איז ער געגאנגען אין טונקעלע פלעצער ואין נוגה לו, עס איז אים נישט לעכטיג. זאגט יעצט די גמרא, דער אייבערשטער פרעגט זיך נאך און דער אייבערשטער גייט נאך, אם לדבר מצוה הלך, אויב די סיבה פארוואס ער האט מוותר געווען אויף די מעלה פון זיין תפילה, וואס געווענליך איז ער געוואוינט צו דאווענען אין בית הכנסת, איז געווען, ווייל ער איז געגאנגען לדבר הרשות אין נוגה לו. כ'האב געמאכט א טעות, נאכאמאל. אם לדבר מצוה הלך, אויב איז ער געגאנגען לדבר מצוה איז נוגה לו, וועט אים זיין לעכטיג. ואם לדבר הרשות, אויב איז ער געגאנגען לדבר הרשות, ער האט זיך געיאגט פאר זיין פאר זיין פרנסה, אין נוגה לו איז אים נישט לעכטיג. פשט אין די גמרא איז אוודאי רעדט מען דא א איד וואס דאווענט, מען רעדט נישט דא א איד וואס גייט סקיפן מצוות קרישמע מדאורייתא און מצוות תפילה מדרבנן, נו וואס דען? יעדן טאג האט זיין תפילה די עקסטערע מעלה אז ס'איז אין בית הכנסת און היינט האט ער זיך געיאגט און ער האט געכאפט א מנין ביים כותל און און ס'האט נישט געהאט די מעלה פון בית הכנסת, קוק איך נאך די סיבה, אויב די סיבה פארוואס ער האט געמוזט מוותר זיין אויף די יתרון וואס איז דא אין זיין תפילה יעדן טאג אז ס'איז אין בית הכנסת איז געווען ווייל ער איז געגאנגען לדבר מצוה, דעמאלטס געב איך אים נאך, און ער וועט זען סייעתא דשמיא, אויב איז עס געקומען ווייל, אויב איז עס געקומען ווייל ער איז געגאנגען לדבר הרשות, איז א פראבלעם. יבטח בשם השם, מאי טעמא, משום דהוה ליה לבטוח בשם השם ולא בטח, ער האט דאך עס געטון לדבר הרשות, ער האט דאך געוואלט עפעס אויפטון פאר פרנסה, און פון קומען אין בית מדרש דערלייגט נישט א מענטש, און ער וואלט זיך געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן אז אפילו אויף די. די יתרון פון קומען אין בית מדרש אפילו אויף דעם וועט ער אויך נישט קיין חרטה האבן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת, אונז האבן דאך נעכטן געהאט אז דער אייבערשטער איז מצוי בבית הכנסת, דער אייבערשטער קומט אריין אין בית מדרש ולא מצא בה עשרה, און ווי די מאירי זאגט רעדט מען דא אז דער אייבערשטער קומט בשעת תפילה, ס'איז דא א בית הכנסת בעיר ווי די ציבור דארף זיך צוזאם קומען דאווענען, און ס'קומט די זמן התפילה און די ציבור איז מזלזל און פון זיך אסעמבלען אז מען זאל קומען דאווענען מיד הוא כועס ווערט דער אייבערשטער ברוגז שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רב חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפילתו א מענטש שטעלט זיך אוועק צו דאווענען מיט א מקום קבוע אלוקי אברהם בעזרו איז דער זעלבער באשעפער וואס האט געהאלפן אברהם אבינו וועט אים ענטפערן וכשמת ווען ער שטארבט אומרים לו אי עניו אי חסיד אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו, ער איז פון די תלמידים פון אברהם אבינו, ער פירט זיך מיט די וועגן פון אברהם אבינו, פארוואס? ווייל ואברהם אבינו מנלן דקבע מקום, פון ווי ווייס איך אז אברהם אבינו האט געדאווענט יעדן טאג אויפן זעלבן ארט, דכתיב וישכם אברהם בבוקר, ער איז אויפגעשטאנען דאווענען, אל המקום אשר עמד שם, אויפן פלאץ ווי ער איז שוין געשטאנען און געדאווענט נעכטן, ואין עמידה. ואין עמידה אלא תפילה, די גאנצע ענין פון עמידה אז א מענטש שטייט אויף איין פלאץ איז א ענין פון תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. וואס איז די ענין פון כל הקובע מקום לתפילתו? פשטות איז די ענין אז א מענטש זאל האבן די ריכטיגע ישוב הדעת, די ריכטיגע די ריכטיגע כוונה, אז א מענטש פירט זיך מיט א מיט א קביעות, אונז האבן שוין געהאט אין תוס' אז א עראי'דיגע זאך נעמט אוועק די כוונה פון א מענטש, א מענטש איז קאנסיסטענט און ער שטעלט זיך יעדן טאג אויפן זעלבן פלאץ קען ער בעסער מתפלל זיין. מען טרעפט ביי תפילה טרעפט מען אז די עצם תפילה דארף אלץ זיין תפילת עראי, אבער די פלאץ, די חיצוניות, דארט איז דא א ענין פון כל הקובע מקום לתפילתו, ביי תורה זאגט מען פארקערט, עשה תורתך קבע, א מענטש דארף די קאפ, די פנימיות פון תורה דארף זיין א קביעות, ער זאל קאנסטענטלי צוריק גיין טראכטן און לערנען, די חיצוניות פון תורה איז בשבתך בביתך ובלכתך ווער עס מאכט נישט אויס ווי דו ביסט, ביסט אויפן טרעין, ביסט אויפן באס, כאפ א גמרא, אי חסיד. אי עניו אי חסיד איז די ראשונים זאגן אז אוודאי וואס מיינט עס? ס'מיינט אז דער מענטש איז אזוי מקפיד אז זיין תפילה זאל זיין אויסגעהאלטן מיט אלע צדדים אז ער איז אפילו מקפיד אויף אזא זאך אויף אזא ענין אז ס'זאל זיין קביעות מקום אזא מענטש וועט אוודאי אנקומען צו די מדריגה פון פון אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אדער קען מען זאגן פשוט אז א מענטש דאווענען בכוונה א מענטש זאל זיין האבן די ריכטיגע ישוב הדעת א מענטש זאל זיין פרעזענט א מענטש זאל זיין דאהי אין וואס ער טוט דארט זאל ער זיין דאס איז א א גרויסע מדריגה פון ישוב הדעת און ס'ברענגט ענווה, ס'ברענגט א געוויסע הכנעה, א געוויסע מ'וועט עס רופן א מענטש סורענדערט און מתלמידיו של אברהם אבינו און זיינע תפילות ווערן נתקבל. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רב חלבו אמר רב הונא יוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה ער זאל זיך נישט ארויס יאגן פון בית מדרש ווייל ס'איז א זלזול פונעם בית הכנסת, ער זאל זיך נישט ארויסיאגן, ווייל ס'איז א זלזול, כאילו ער זוכט צו אנטלויפן, אמר אביי לא אמרן אלא למיפק, ווען ער גייט ארויס, אבל למיעל, ווען ער גייט אריין, איז מצוה למרהט, איז א מצוה צו לויפן, שנאמר נרדפה לדעת את השם, נרדפה, ווען איינ, א רויד, וואס, ווען דו לויפסט נאך א רודף, איז אלץ פשט אז דו לויפסט, ס'איז דא דא עפעס א ענין פון רדיפה, א ענין פון זיך אריין איילן אין בית מדרש אמר רבי זירא האט רבי זירא געזאגט מריש מתחילה כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא איך האב געזען בשבת איך האב געזען זיי יאגן זיך אין בית מדרש צו די דרשה אין שבת אמינא קא מחללין רבנן שבתא ווי רש י ברענגט אם תשוב משבת רגלך איז דא א דרש מעשות דרכיך אז א מענטש זאל נישט פוסע זיין א פסיעה גסה אום שבת וועגן א געלויף איז א וואכנדיגע פסיעה א גאנצע וואך יאגט זיך א מענטש בא שבת בא מנוחה שבת דארף מען וואקן שטייט. אבער כיוון דשמענא להא דרב תנחום אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת אז ס'איז דא א מצוה צו לויפן שנאמר יעצט ברענגט די גמרא א אנדערע דרשה אחרי השם ילכו כאריה ישאג ווען ס'קומט כאריה ישאג ווען ס'קומט צו גיין נאכן אייבערשטן וועל איך לויפן אזוי ווי ווען א מענטש לויפט פון א לייב איז אנא נמי רהיטנא האב איך מיך אויך גענומען צו לויפן און כ'האב שוין נישט געזען קיין פראבלעם מיט דעם וואס מ'לויפט אין שבת אז מצד די מצוה מעג מען לויפן. אמר רב זירא, דער זעלבער רב זירא וואס האט יעצט געטוישט מיינונג און געזאגט אז מען זאל יא לויפן, איז אגרא דפרקא רהטא, דאס וואס א מענטש, די שכר פון דעם וואס א מענטש איז זיך משתתף ביי די דרשה שבת אין בית מדרש, דאס איז אויף דעם וואס ער לויפט, און ווי רש י זאגט, איז אז א באדייטנדע פראצענט פון מענטשן פארשטייען נישט די דרשה און זיי קענען עס זיכער נישט איבערזאגן נאך א שטיק צייט, איז די תורה נישט אזא שלימות'דיגע תורה, דאס וואס א מענטש מוטשעט זיך, ער לויפט, ער איז זיך מטריח, פאר דברי תורה, פאר דעם באקומט ער זיין שכר, ענדליך, אמר אביי, אגרא דכלה דוחקא, ס'פלעגט פאר שבת פאר יום טוב פלעגט פארקומען א גרויסע דרשה אין בית מדרש, און די שכר דארטן האט אויך געהאט די פראבלעם אז מען האט נישט אזוי גוט געקענט מיטהאלטן, און די שכר באקומט מען אויף דעם וואס דוחקא, אויף דעם וואס מען שטופט זיך, און ס'קומט אן שווער, און מען איז זיך מטריח, אמר רבא, אגרא דשמעתא סברא, אגרא דשמעתא סברא ווען א איד לערנט די עיקר שכר באקומט ער שיגע זאגט רש י אז אז ער מוטשעט זיך וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר מען פלאגט זיך אין לערנען דאס איז די עיקר דאס איז די עיקר שכר ווייל די עיקר פון תורה איז אלץ די עמל התורה די יגיעה אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא די שכר פון קומען אין בית האבל אריין איז שווייגן סאו קודם איז דא פשוטע הלכה אז א מענטש זאל נישט אנהייבן רעדן פאר די אבל רעדט און צוויי שתיקותא, אמאל מען קומט אין א בית אבל וואס דו זאגסט גייט נישט זיין גוט. אז מען שווייגט, דו ביסט דארט, דו ווייזט פארן אבל ביסט זיך משתתף בצער, דאס איז די עיקר שכר. אמר מר זוטרא, אגרא דתעניתא צדקה, צדקתא ווי רשי טייטשט, אז ס'קומט א תענית און דו געסט צדקה פאר די ארעמע לייט זיי זאלן האבן מיט וואס אויסצופאסטן, דאס איז די עיקר שכר. און די ווארט איז אז א תענית איז נישט נאר אז א מענטש פאסט און ער עסט נישט, א מענטש דארף עפעס ארויסנעמען פון א תענית, דארף מען ברענגען א געוויסע פשפוש במעשיו, א געוויסע. ענין פון תשובה, און דער מענטש הייבט אן ווערן מער זהיר, מער קאנסערנד אין זיינע מעשים און ער געבט צדקה, איז דאס די, אויף דעם איז די עיקר שכר. אמר רב ששת, אגרא דהספידא דלויי, אז מען הייבט אויף א קול בכי, סתם זאגן א הספד און זאגן שיינע תורות, האט מען שוין געהאט אויבן אז עס איז נישט אזוי אויסגעהאלטן, אז מען שטעלט זיך צו לגופו של ענין, להרים קול בלשון נהי, זאגט רשי, מען מאכט דעם עולם וויינען, דא, אויף דעם באקומט מען דעם שכר. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אגרא דבי הלולי מילי, די שכר, פון א חתונה איז ווי רשי טייטשט לשמח החתן בדברים, אין פשטות מיינט עס אז ער איז משמח דעם חתן מיט דעם וואס ער לויבט אים די כלה און ער זאגט אים האסט גוט איינגעהאנדלט א כלה נאה וחסידה, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, דא קומט יעצט א שטיקל הלכה, אמר רב הונא, כל המתפלל אחורי בית הכנסת, א מענטש דאווענט, צו מען שוין טייטשן, אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנעמר סביב רשעים יתהלכון, די רשעים דרייען זיך ארום די בית המדרש, פון די ראשונים זעט אויס אז די פראבלעם דא. איז צוזאמגעשטעלט פון דריי זאכן, איינס, דער מענטש שטייט נישט אין בית מדרש, ער שטייט אינדרויסן פון בית מדרש, לאמיר זאגן ער שטייט נאך די וואנט, צוויי, די ריכטונג וואס ער דאווענט איז נישט די זעלבע ריכטונג פונעם ציבור, די ציבור דאווענט אין איין ריכטונג און ער דאווענט אין אנדערע ריכטונג, ווי רשי זאגט, אמאל פלעגט מען דאווענען, אין בבל פלעגט מען דאווענען אין ריכטונג פון מערב, ווייל מ'האט געוואלט. דאווענען אין ריכטונג פון פון ארץ ישראל און די טיר איז אלץ געווען אויף מזרח. די דריטע פראבלעם איז אז אז ער שטייט מאחורי בית הכנסת אז זיין אז מאחוריו איז אויסגעדרייט צום בית מדרש. זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא, אפילו ער שטייט אינדרויסן אז זיין פנים איז נישט אויסגעדרייט, צום בית מדרש און ער האט וואס אין דעם איז כולל די צוויי פראבלעמען איינס ער דאווענט נישט אין ריכטונג פונעם ציבור איינס ער שטייט מיט א זלזול אויסגעדרייט כלפי דעם בית מדרש אבל מהדר אפיה לבי כנישתא וואס איך שפאר איין די צוויי פראבלעמען לית לן בה בין איך שוין נישט אזוי מקפיד אז אז ער שטייט אינדרויסן פון בית מדרש ווייל ער ווייזט אז ער דאווענט מיט מיטן ציבור פארציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה. ההוא גברא, ס'איז געווען דער מענטש, דקא מצלי אחורי בי כנישתא, ער האט געדאווענט אין, טאקע אינדרויסן פון בית מדרש, ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, האט זיך נישט אויסגעדרייט מיטן פנים ריכטונג פונעם ציבור, איז חלף אליהו, אליהו איז דורך געגאנגען, חזייה האט האט אים האט אים געזען, אידמי ליה כטייעא, האט ער זיך פארשטעלט ווי אן אראבישע סוחר, אונז'מיר, אונז גיימיר טוישן די גירסא'ס, גיימיר לערנען ווי רשי, חלף ההוא טייעא, רשי נעמט ארויס אליהו הנביא, זאגט ס'איז געווען א אראבישע סוחר, וואס איז דורכגעגאנגען, אמר ליה האט אים געזאגט כדו בר קיימת קמי מרך, דו דאווענסט כאילו ס'איז דא צוויי צוויי רשויות, ס'איז דא חלילה צוויי באשעפערס, די ציבור דאווענט אויף איין זייט און דו דאווענסט אויפן אנדערע זייט, שלף ספסרא וקטליה, זעהט אויס ווי רשי, רשי האט נישט געוואלט זאגן אליהו האט אים געהארגעט, אז ס'איז א אראבישע אז ס'איז א אראבישע סוחר קען מען עס אפשר אביסל פארשטיין, ער איז געווען ברוגז אפילו א גוי פארשטייט אז מ'דאווענט נישט אזוי, ער האט אים געהארגעט, דער מענטש האט באקומען זיין עונש אויפן פלאץ, ווייל העובר על דברי חכמים איז חייב מיתה ווי אונז האבן שוין געזען אין די פרידיגע בלעטער אמר ליה ההוא מרבנן לר' ביבי בר אביי ואמרי לה ר' ביבי בר אביי לר' נחמן בר יצחק מאי כרום זלות לבני אדם די המשך פון די פרידיגע פסוק וואס אונז האמיר געברענגט א סבב ראשון מיט סלחן אז מען טאר נישט דאווענען אינדרויסן פון בית מדרש אויסגעדרייט נישט אין ריכטונג פונעם ציבור איז כרום זלות לבני אדם וואס גיי איך דרשנען פון דעם פסוק זאגט די גמרא אמר ליה האט ער אים געענטפערט אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, דאס גייט ארויף אויף זאכן וואס זענען עומד ברומו של עולם, כרום, רום, רום, כרום, ס'איז זאכן וואס זענען זייער חשוב, ס'עומדים ברומו של עולם, אבער בני אדם מזלזלין בהן, מענטשן זענען מזלזל דערין, ווי רש"י זאגט, איינע פון די זאכן וואס זענען עומדים ברומו של עולם, דאס איז תפילה, און תפילה האט די זאך אז אפילו ס'איז אזא גרויסע געהויבענע טייערע, מצוה און די בעל התניא האט געזאגט אז איינער וואס זאגט אז א תפילה איז נאר א דרבנן איז קיינמאל נישט אריינגעקומען אין בית מדרש פארוואס ווייל די זמני תפילה פון שחרית מנחה מעריב דאס זענען דרבנן אבער די עצם חפצא פון תפילה דאס איז אהבה יראה דביקות אמונה בטחון דאס אלע מצוות עשה וואס זענען התלויים בחובות הלבבות ליגט

אוי לו למי שמצפה לשולחנו של אחר, ווען א מענטש דארף צוקומען צו יענעם איז ער נישט סעלף סעפישענט און מ'קען נישט אזוי אנגיין פאר צו לאנג. מאי כרום, וואס מיינט כרום? כי אתא רב דימי אמר, האט ער געזאגט, עוף אחד יש בכרכי הים, ס'איז דא איין עוף אויף די אינזלען פונעם ים, וכרום שמו, ס'הייסט כרום, וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין, די פנים טוישט זיך, אזוי אויך א מענטש וואס גייט דורך בושה אז זיין פנים טוישט זיך לכמה גוונים. ר' אמי ור' אסי דאמרי תרוייהו זיי האבן געזאגט ענליך כאילו נידון בשני דינים אש ומים א מענטש וואס דארף צוקומען צו אנדערע איז ער איז אזוי ווי ער איז נידון געווארן אין צוויי עונשים די עונש אש און די עונש פון מים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים און ווי רש"י זאגט, וואס מיינט ער לראשנו? לראשנו איז א לשון פון רשיא, רשיא איז די תרגום אויף לא תהיה לו כנושה, ווען איינער איז דיר שולדיג א חוב זאלסטו אים נישט נאכלויפן, זאלסטו אים נישט פעגערן, זאלסטו אים נישט זיין ווי א נושה, ווי א נוגש, ווי איינער וואס ווי איינער וואס אונטערדרוקט אים, איז הרכבת אנוש לראשנו, דו האסט געשטעלט איינעם וואס זאל זיין לראשנו, וואס זאל זיין דער נושה, פשט אז איך דארף צוקומען צו אים איז באנו באש ובמים. איז אזוי ווי איך האב באקומען די, איך בין דורכגעגאנגען די, די דינים פון אש ומים. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, לעולם יהא אדם זהיר בתפילת מנחה, א מענטש זאל זיין זהיר צו דאווענען מנחה ווי פריער, מנחה האט א א קורצע טיים ספען און אמאל קען מען עס פארפאסן, חלילה אויב מען איז מזלזל זאל מען דאווענען ווי פריער, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה, מען זעט די גרויסע כח פון תפילת מנחה ביי אליהו, בהר הכרמל, געהאט די מחלוקת מיט די נביאי הבעל, ער האט געברענגט א קרבן, זיי האבן געברענגט א קרבן, די אש איז נאר געקומען פאר אליהו, שנאמר ויהי בעלות המנחה, איז געווען די צייטן פון מנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר וגאומר, ענני השם ענני, ענני, ער האט צוויי מאל געזאגט ענני, טייטשט די גמרא ענני שתרד אש מן השמים, ער האט מתפלל געווען אז ס'זאל אראפקומען א פייער פון הימל נאר פאר זיין קרבן, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, אז אמאל כ'האב די מופת, כ'האב די נס, באט די ציבור זעהט עס נישט איין, און מען זאגט אז ס'איז מעשה כשפים האב איך גארנישט אויפגעטון, האט ער אויף דעם אויך מתפלל געווען. רבי יוחנן אמר אף בתפילת ערבית זאל א מענטש זיך מזרז זיין, אזוי ווי אונז האבן שוין אויבן געזעהן אז א מענטש קומט אהיים פון פעלד זאל ער נישט גיין זאגן אז אוכל קמעא ואישן קמעא נאר ער זאל ער זאל גיין אין בית מדרש דאווענען שנאמר תכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב און קטורת איז געווען די לעצטע עבודה און איך זאג אז איך שטעל מיין תפילה פון מנחת ערב נאך די קטורת און פשט איז איך דאווען ווי פריער די ווי פריער ווי נענטער צו די לעצטע עבודה פונעם טאג. רב נחמן בר יצחק אמר אף תפילת שחרית זאל זיך אויך א מענטש מזרז זיין שנאמר השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערך לך ואצפה און אז עס שטייט צוויי מאל בוקר בוקר מיינט עס פרי פרי. ואמר רבי חלבו אמר רב הונא א באקאנטע גמרא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו א מענטש איז נהנה פון א סעודת חתן אבער ואינו משמחו ער איז אים נישט משמח בדברים אזוי ווי אונז האמיר אויבן געזעהן איז עובר בחמשה קולות, איז ער איז ער עובר אויף די חמשה קולות, פשט איז אז ער איז מזלזל נישט נאר אין די ברכה פון קול ששון וקול שמחה וואס דער אייבערשט פון קול חתן וקול כלה וואס דער אייבערשטער בענטשט אידן, נאר אין אלע פינף קולות וואס ווערט דערמאנט אין יענעם פסוק, קול ששון, קול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אומרים הודו את השם צבאות, אז דו ביסט מזלזל אין איינס איז ווי דו ביסט מזלזל אין אלע. ואם משמחו מה שכרו, איז א מענטש יא משמח וואס איז זיין שכר, רבי איציקל האט געזאגט אז כל ימיו האט ער מקנא געווען דער וואס האט די די כשרון פון משמח זיין חתן וכלה, מען זעט אמאל ביי א חתונה איז דא א מענטש וואס ער האט עס, ער ווייסט וויאזוי צו טאנצן א קאדאטשקע, ער ווייסט וויאזוי זיך נאריש צו מאכן, און ר' איציקל האט ארויסגעדרוקט זיין קנאה דערויף, און מען טרעפט אפילו אין די גמרא אז ס'איז געווען אמוראים וואס האבן זיך פשוט נאריש געמאכט, וואס האט מען געקענט טון, א א א א כ'מיין די לשון איז אהני ליה שטותיה לסבא, כ'דענק נישט יעצט פונקטליך, א גמרא מיין איך אין כתובות אז מען האט זיך אפילו מזלזל געווען אינעם אייגענעם כבוד אבי מען זאל משמח זיין חתן וכלה אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות מען טרעפט פינף מאל די לשון קול שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות דאס איז צוויי וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר איז דריי ויהי קול שופר שטייט נאכאמאל איז פיר והאלקים יעננו בקול איז פינף איז די אז איינער וואס איז משמח חתן וכלה איז מידה כנגד מידה באקומט ער די תורה וואס איז ניתנה בחמשה קולות. פרעגט די גמרא איני והכתיב וכל העם רואים את הקולות כ'האב נאך א פסוק אז וכל העם רואים את הקולות קומט צו נאך צוויי ענפערט די גמרא אותן קולות דקודם מתן תורה אז די פסוק פון וכל העם רואים את הקולות איז נישט קיין נייע קולות ס'איז די זעלבע פינף קולות דקודם מתן תורה וואס איך האב יעצט אויסגערעכנט און די פסוק סטרעטשט עס נאכאמאל ארויסצוברענגען די נס אז ס'איז געווען רואים את הקולות אז נישט נאר מ'האט געהערט, און א קול געווענליך איז א זאך וואס מ'קען נישט זען, אבער ביי מתן תורה איז געשען א נס אז די אידן האבן יא געקענט זען די קול. רבי אבהו אמר, רבי אבהו זאגט אז נאך א מעלה וואס איז דא אין משמח זיין חתן וכלה, אז כאילו הקריב תודה, שנאמר די המשך פונעם פריערדיגן פסוק איז מביאים תודה בית ה', רב נחמן בר יצחק אמר, כּאילו בּנה אַחת מחורבֿות ירושלים, העלפֿן אויפֿבויען אַ ייִדישע שטוב איז אַזוי ווי אויפֿבויען אַ חורבֿה אין ירושלים, שנאמר, וואָס עס שטייט אין פּסוק, ווײַטער אין המשך פֿון דעם פֿריִערדיקן פּסוק, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה'. זאָגט די הייליגע גמרא ווײַטער, ואמר רבי חלבו אמר רבֿ הונא, כּל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, אַז אַ מענטש האָט יראת שמים, הערט מען צו וואָס ער זאָגט, מע מע זעט אַז ער מיינט עס ערנסט, נעמט מען עס ערנסט, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, אונטערשטע שורה. וועלכע ווערטער ווערן אויסגעהערט, את האלקים ירא, א מענטש וואס איז ירא שמים, מאי כי זה כל האדם, וואס איז די המשך פונעם פסוק כי זה כל האדם, זאגט די גמרא מורא'דיגע יסודות, אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, ס'דרייט זיך א גרויסע וועלט, מיליאנען מענטשן, ביליאנען מענטשן, אבער די נקודה, וואס וויל דער אייבערשטער, וואס איז די תכלית, וואו די נקודה, אלעס איז אסאך נויז, און די זאך, די זאך איז איז ירא שמים, דער מענטש וואס איז ירא שמים, רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו, ער וועגט איבער מער ווי די גאנצע וועלט, רבי שמעון בן עזאי, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו נברא לצוות לזה, אים צו באדינען, אים צו העלפן, אז דער מענטש, דער ירא שמים, זאל קענען גיין איינקויפן אין גראסערי, דארף זיין א מענטש וואס שטעלט צו א גראסערי, אבער אלעס איז א. אלעס איז א טפל און ער איז די עיקר. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחבירו שרגיל ליתן לו שלום, ווארט נישט ביז יענער געט דיך שלום, נאר יקדים לו שלום, פעדער דיך און געב איהם שלום, שנאמר בקש שלום ורדפהו, א מענטש דארף זיין א רודף שלום, ואם נתן לו ולא החזיר, אויב יענער האסט יא אויסגעווארט און יענער האט געגעבן שלום און דו געסט אים נישט צוריק, נקרא גזלן הייסטו א גזלן, שנאמר שנאמר שטייט אין פסוק ואתם בער. בערתם הכרם גזילת העני בבתיכם און די פסוק רעדט אז די אידן האבן מען האט באגנבעט דעם מען האט באגאזלט דעם עני וואס הייסט מען האט באגאזלט דעם עני א עושר מעג מען יא באגאזלן די תירוץ איז איך האב באגאזלט דעם עני אבער די איינציגסטע זאך וואס איך קען אים באגאזלען וואס דאס איז ער האט דאך נישט גארנישט איך קען אים צונעמען זיין גוט מארגן און דאס איז און איך ווער גערופן א גזלן אפילו אויף אזא זאך אז איך האב אים נישט געגעבן דעם גוט מארגן וואס קומט זיך יענעם ווייל שאילת שלום דורש זיין בשלום חברו איז א מצוה און השבת שלום צוריק ענטפערן איז זיכער א מצוה מ'טרעפט שפעטער אז ס'איז בפרקים משיב לכל אדם אז אפילו אינמיטן קריאת שמע איז דא געוויסע הלכות וואס מ'מעג ענטפערן און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.